א בהמה האט געטראטן אויף א כלי, זי האט נישט צעבראכן די כלי, ונתגלגל למקום אחר ונשבר, גאנצערהייט האט זיך די כלי געקייקלט אויף א צווייטן ארט און ס'איז צעבראכן געווארן, מאי, ווי איז דער דין? שטענדיג פאר א זאך איז דא א פועל, דער וואס טוט די זאך. נפעל, די זאך וואס ווערט געטאן ווען איינער צעברעכט א כלי, און דער מענטש איז דער פועל, ער האט עס געטאן, די כלי איז געווארן צעבראכן, דאס איז דער נפעל וואס איז געווארן געטאן, איז מען דן די שאלה ווען איך בין מחייב אויף א נזק, צי בין איך מחייב ווייל דער מענטש האט געמאכט דעם שאדן, אדער איך בין מחייב ווייל די זאך איז געווארן צעשטערט. איי די זאך איז געווארן צושטערט וואס קומט עס צום מענטש? נאר ס'איז דא כח הפועל בנפעל ממילא איך בין מחייב אז די זאך איז געווארן צובראכן איז עס אויך די חיוב אלעס דעם מענטש, ווען זשע כאפט עס מיר א חילוק? אז ס'איז געווען אזוי, מיר ווייסן דאך ווען דער ווען מען צעברעכט די בהמה ביי די, מיט די, בגופו באצאלט מען א גאנצן שאדן, ווען די בהמה האט געווארפן דרך הילוכה צרורות, דאס רופט זיך אן כוחו, און כוחו באצאלט מען נאר א האלבן שאדן, און דא אין דעם פאל אז די בהמה האט ארויף געטראטן אויף א כלי און זי האט עס נישט צעבראכן, און גאנצערהייט האט זיך די כלי געקייקלט אויף א אנדער ארט און ס'איז צעבראכן, מאי. צי זאגן מיר בתר מעיקרא אזלינן, מיר גייען אויף די מעשה וואס דער מענטש האט געטאן, מיט וואס האט דער מענטש געטאן די מעשה, האט ער עס געטאן בגופו, בגופו איז עס זיין גוף, דא רעדט זיך ביי א בהמה, ביי א מענטש איז דאך נישט קיין חילוק, די בהמה האט עס געטאן מיטן גוף, ממילא דארף מען באצאלן א גאנצן שאדן. או דילמא, בתר תבר מנא אזלינן, די חיוב איז אויף דעם נפעל אויף דעם וואס עס ווערט געטאן. איז ממילא איז דאך דארט נאר דא דער כח פון דעם פועל איז דא אין דעם נפעל, ווייל ווען ס'איז צובראכן געווארן האט דאך די בהמה דעמאלט גארנישט נישט געטון, איז צרורות נינהו, איז עס צרורות און באצאלט נאר א האלבן שאדן. זאגט די גמרא, וואס איז דאס די שאלה? תפשוט ליה מדרבה, איך קען דאך דאס פושט זיין פון דער הלכה וואס רבה האט געזאגט, דאמר רבה, רבה האט געזאגט זרק כלי מראש הגג, איינער האט אראפגעווארפן א כלי מראש הגג, ס'א זיכערע זאך אז די כלי וועט אראפקומען אונטן וועט עס ווערן צובראכן, ובא אחר ושברו במקל. ס'איז געקומען איינער ווען די כלי איז נאך געוועזן אין די לופטן, נאך ווען ס'איז נאך געווען גאנצערהייט, האט ער עס צובראכן מיט א שטעקן, איז דער דין פטור, דער וועלכער האט עס צובראכן מיט'ן שטעקן איז פטור, פארוואס? ווייל איך טוה מייחס זיין דעם נזק אויף די מעשה ווען יענער האט עס אראפגעווארפן. פון דעם דאך, דעמאלט זאגן מיר איז עס שוין גלייך ווי ס'איז צעבראכן, דאמרינן ליה, דער וועלכער האט עס אראפגעווארפן טענה'ט, פארוואס זאל איך באצאלן, איך האב עס נישט צעבראכן, זאג איך אים, ניין, דאס וואס דער אנדערער האט עס צעבראכן מיטן שטעקן האט ער גארנישט נישט געטאן, מנא תבירא תבר, ער האט צעבראכן א כלי וואס איז שוין געווען צעבראכן, וואס איז שוין געווען סופו לישבר, וואס זשע פרעגט. רבא די שאלה, זאגט די גמרא, לרבה פשיטא ליה, רבה'ן איז טאקע געווען א זיכערע זאך, אז בתר מעיקרא אזלינן, לרבא מיבעיא ליה, רבא האט עס נישט געוויסט. זאגט די גמרא תא שמע, כ'זיך פושט זיין די שאלה. מיר האבן געלערנט הידוס אינו מועד אז די תרנגולים צו אנדער בעל חי האט געטאנצט און געמאכט שאדן, אינו מועד באצאלט מען נישט קיין גאנצן שאדן, ויש אומרים און אנדערע זאגן הרי זה מועד אז די בהמה בשעת זי איז געשפרינגען האט זי געמאכט שאדן באצאלט מען א גאנצן שאדן, הידוס סלקא דעתך, איז דען דא א הוה אמינא צו זאגן אז מען זאל נישט באצאלן א גאנצן שאדן? ס'איז דאך אורחיה בהכי, ס'איז דאך דער סדר, און שטענדיג וואו ס'איז אורחיה באצאלט מען א גאנצן שאדן. אלא לאו, דארף איך לערנען אזוי, הידוס, דער תרנגול האט געדזשאמפט,

און דער וועלכער לערנט אינו מועד, זאגט איך גיי בתר תבר מנא, ווען די כלי איז געווארן צעבראכן, דעמאלט איז דאך דער גוף פון דעם בהמה צו דער גוף פון דעם תרנגול האט דאך גארנישט געטאן, נאר ס'איז געווארן צעבראכן צוליב דעם כח וואס וואס מען האט עס געשטויסן, האט עס דעם דין מיט צרורות? זאגט די גמרא לא, ניין. פון דא איז נישט קיין ראיה, איך קען לערנען בתר מעיקרא אזלינן, איך קען לערנען בתר תבר מנא אזלינן, נאר דא א מיינט מען בהתיז צרורות אז דעמאלט ווען דער תרנגול האט מהדס געווען איז לשון. ווען זיי האבן מהדס געווען ווען זיי האבן געטאנצט דעמאלט איז געפאלן שטענדלעך אויף א אנדערע ארט און די שטענדלעך האט צובראכן ובפלוגתא דסומכוס ורבנן קמיפלגי זיי קריגן זיך אין די מחלוקת פון סומכוס מיט רבנן דער וועלכער לערנט הרי זה מועד אז מ'באצאלט א גאנצן שאדן האלט ווי סומכוס, און דער וואס ער לערנט אינו מועד האלט ער ווי די רבנן. מיר האבן נעכטן געפרעגט, ס'איז דאך דא א כלל אויף הלכה למשה מסיני, איז נישט דא קיין שום מחלוקת, ווי קומט עס וואס סומכוס זאגט אז מ'באצאלט א נזק שלם, האב איך היינט נאכגעזוכט, דער מהרי"ץ חיות שטעלט זיך אויף דעם, און ער זאגט אזוי, אז לויט סומכוס'ן איז עס אויך געווען הלכה למשה מסיני, נאר וואס איז לויט אים געווען הלכה למשה מסיני? דער דין אז כוחו כגופו. ביי הלכה למשה מסיני קען נישט זיין קיין מחלוקת, אבער אין די פרטים אויף וועלכן ס'איז געווען די הלכה למשה מסיני, אין דער קען זיין א מחלוקת, און לויט סומכוס'ן אויך די הלכה למשה מסיני אויף צרורות, אז וואס? אז כוחו כגופו און מ'באצאלט א גאנצע שאדן. זאגט די גמרא תא שמע תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה וואס מיר האבן פריער געפרעגט, צו בתר מעיקרא אזלינן צו בתר תבר מנא אזלינן, מיר האבן געלערנט תרנגולים שהיו מחטטין בחבל דלי, אז תרנגולים וואס האבן דארט געלעכערט אין א שטריק פון א עמער, ווי דער סדר איז ביי א ברונעם איז דא א שטריק מיט א עמער אנצושעפן די וואסער, ונפסק החבל, די שטריק איז געווארן איבער געהאקט, ונשבר הדלי, און דער עמער האט זיך צובראכן, משלמין נזק שלם, באצאלט מען א גאנצן שאדן, מיר האבן יעצט געלערנט אז ווען ס'האט זיך איבערגעריסן דער שטריק דורך דעם תרנגל וואס ער האט מחטט געווען, האט זיך דער דלי אוועקגעקייקלט אויף א צווייטן ארט און ס'האט זיך צעבראכן. שטייט דא אז מ'באצאלט א גאנצן שאדן. שמע מינה איז דאך פון דא א ראיה בתר מעיקרא אזלינן, ווייל די כלי איז דאך דא נישט געווארן ממש צעבראכן נאר ונתגלגלה. ווען איך זעה שטייט דא מען באצאלט א גאנצן שאדן, זאגט די גמרא, תרגמה אחבל, מען האט געענטפערט אז דאס וואס שטייט מען באצאלט א גאנצן שאדן, דאס איז אויפן שטריק, און דער נזק פון דעם שטריק וואס איז געווארן איבערגעריסן, דאס איז דאך געווען מיט דעם גוף התרנגול. פרעגט די גמרא, והא חבל משונה הוא? דער חבל איז דאך משונה, ס'איז נישט דער סדר פון א תרנגל אז זאל עסן א שטריק, אויב אזוי דארף מען באצאלן א האלבן שאדן, אויף וועלכן דארף מען באצאלן א האלבן שאדן? סיי אויפן שטריק און סיי אויף דעם דלי, ווייל די נזק איז דאך געווארן געשען דורך א אופן פון א שינוי. איז לכאורה, און אויב כ'וועל טייטשן אז דער נזק שלם גייט ארויף אויף דעם דלי, איז דאך אויך די זעלבע קשיא, והא חבל משונה הוא די גאנצע זאך ווי איז דאס געקומען, איז דאך דאס געקומען דורך דעם וואס האט צו עסן דעם חבל, און תוספות פארענטפערט דאס. אז אויב איך זאל זאגן אז דאס וואס שטייט נזק שלם גייט ארויף אויף דעם דלי, קען איך איינלערנען, אדער איך זאל זאגן אז עס רעדט זיך אז עס איז זייער א אלטע חבל, וואס דעמאלטס איז די סדר אז ס'זאל ווערן איבערגעהאקט בכדי מיט עטוואס צו זיך אנרירן, אז די תרנגול גייט נאר צו אוועקנעמען אביסל וואסער ווערט עס שוין צוריסן, דעמאלט איז די סדר אויב ס'איז א צוריסענע שטריק. און אויפן חבל באצאלט מען נישט ווייל די חבל איז גארנישט נישט ווערט, אבער אויב דו זאגסט די תשלומים גייען ארויף אויף דעם שטריק רעדט זיך דאך אז ס'איז געווען א שטארקע שטריק, אויב אזוי פרעג איך דאך משונה צו נאך זאגט תוספות אויב כ'זאל זאגן אז דאס וואס שטייט משלם נזק שלם גייט ארויף אויף דעם דלי קען איך טייטשן אז דאס וואס שטייט נפסק החבל און אין דעם חבל איז נישט די טייטש אז דער תרנגול האט צוריסן דעם חבל נאר די תרנגול האט געוואלט ארויסנעמען וואסער פון די פייכטקייט פון דעם שטריק האט זיך אויפגעבינדן דער חבל איז אראפגעפאלן אבער אויב דו טייטשט אז ס'איז דא א שאדן אין חבל, מיינט מען דאך דער תרנגול האט צעגעסן דעם חבל, פרעגט די גמרא איז משונה הוא, ענטפערט די גמרא, דמאוס בלישה, אז דער חבל איז געווען איינגעשמירט מיט טייג, דעמאלט איז שוין דער סדר אז דער תרנגול זאל דאס עסן. אבער לעולם גייט ארויף דער משלם נזק שלם אויף דעם חבל, פרעגט די גמרא ווי קאנסטו אזוי א זאגן והא נשבר דלי קתני, וואס דארף מען דערציילן נשבר דלי, איז דאך פון דעם א סימן אז דאס וואס שטייט משלם נזק שלם גייט ארויף אויף דעם דלי. זע איך דאך פון דעם אויף ווען איך זע אז מ'באצאלט א גאנצן שאדן אז בתר מעיקרא אזלינן. אלא זאגט די גמרא סומכוס היא, דאס גייט ווי סומכוס דאמר וואס ער לערנט צרורות נזק שלם משלם, אין אמת'ן קען איך זאגן בתר תבר מנא אזלינן און ס'איז צרורות, נאר פארוואס באצאלט מען א גאנצן שאדן? ווייל אט סומכוס האלט אז צרורות באצאלט א גאנצן שאדן.

כלי איז פון דער כלי האט זיך צעבראכן און א שטיק פון דעם בראך איז אראפגעשפרינגען און ס'האט צעבראכן א צווייטע כלי על הראשון אויף דער ערשטע כלי משלם נזק שלם באצאלט מען א גאנצן שאדן ווייל מ'האט די בהמה האט ער עס צעבראכן בגופו ועל האחרון משלם חצי נזק

וכי תימא וועסטו וועלן זאגן שאני ליה לסומכוס בין נזק כוחו לכוח כוחו, אז דא רעדט זיך אזוי, די תרנגול האט געלעכערט דעם דלי, דעם שטריק, איז דער דלי וואס איז געווארן נתגלגל אויף א אנדער ארט, דאס איז כוחו, און די אנדערע כלי וואס האט זיך צעבראכן מיט א שטיקל פון דעם דלי, דאס איז כח כוחו, און סומכוס האלט אז ס'איז א חילוק, כוחו באצאלט מען טאקע א גאנצן שאדן, און כח כוחו א האלבן שאדן. אויב אזוי יא, ואלא הא דבעי רב אשי, דאס וואס רב אשי האט געפרעגט, כח כוחו לסומכוס, ככוחו דמי, צי האט עס דעם דין ווי כוחו, או לאו ככוחו דמי, אדער ס'האט נישט דעם דין ווי כוחו, תפשוט ליה, זאל ער זיך פושט זיין, דלאו ככוחו דמי, אויב דאס גייט ווי סומכוס איז דאך א ראיה לאו ככוחו דמי. אלא לאו, ווען איך זע איך בין זיך פון דעם ניט פושט, רבנן היא, דאס גייט ווי די רבנן. און דאך זאגן מיר, אויף דעם דלי באצאלט מען א גאנצן שאדן, שמע מינה, האט דאך פון דעם א ראיה בתר מעיקרא אזלינן. אז איך קוק בתר מעיקרא אז אויב די בהמה האט אראפגעטראטן אויף א כלי און די כלי האט זיך יעצט נישט צובראכן נאר זי האט זיך צובראכן אויף א צווייטן ארט זאגן מיר נישט אז איך גיי ווען די כלי איז געווארן צובראכן ס'זאל זיין צרורות נאר איך גיי בתר מעיקרא. אמר רב ביבי בר אביי, האט רב ביבי בר אביי געזאגט, איך קען זיך פון דא גארנישט ניט פושט זיין, איך קען זאגן אז דאס גייט ווי די רבנן, איי אויב עס גייט ווי די רבנן, זיי זיך פושט בתר מעיקרא אזלינן, נאר דא רעדט זיך דקאזיל מיניה מיניה, אז די דלי האט זיך געקייקלט, פון דעם וואס דער תרנגול האט אים כסדר געקייקלט, ס'איז נישט געווארן צובראכן דורך דעם וואס מ'האט עס מגלגל געווען אויף א אנדער ארט און ס'האט זיך צובראכן אויף דעם צווייטן ארט, נאר דער תרנגול האט אים כסדר געשטויסן און בשעת שבירה בשעת שבירה האט ער אים אויך געשטויסן, דעמאלט איז דאך דאס גופו, נישט כוחו, נאר גופו, דעריבער באצאלט מען א גאנצן שאדן. רשי. פשטות קען מען זאגן אויב דקאזיל מיניה מיניה דאס איז דער חידוש, אז ס'איז דער סדר פון א תרנגול ער זאל קייקלען דעם דלי, ער וויל פון דארט שעפן וואסער און ער זאל עס צוברעכן, איך וויי, איך קען דאך מיינען אז דאס איז א משונה'דיגע זאך, און אויב ס'א משונה'דיגע זאך באצאלט מען נאר א האלבן שאדן, דערציילט ער מיר אז ס'איז די דרכו פון דעם תרנגול אויף דעם אויך. בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה, חצי נזק צרורות, דאס וואס מיר ווייסן, ווען די בהמה האט מזיק געווען מיט דעם וואס זי גייענדיגערהייט כדרכה האט געשפריצט שטענדלעך און די שטענדלעך האבן צעבראכן. מגופו משלם, צו דאס דארף מען באצאלן פון דעם גוף מזיק, אזוי ווי ס'איז דא א דין ביי קרן, באצאלט א חצי נזק איז באצאלט מען עס מגופו, און אויב דער מזיק איז נישט ווערט ווי דער חצי נזק האט דער ניזק שאדן. או מעליה משלם, אדער מען באצאלט פון די נכסים, אפילו דעם דער מזיק איז נישט ווערט דעם חצי נזק, באצאלט ער פון זיינע נכסים. וואס איז די שאלה? צו זאגן מיר מגופו משלם, דלא אשכחן ווייל מען טרעפט נישט חצי נזק דמשלם מעליה מען טרעפט נישט א חצי נזק זאלן באצאלן פון די נכסים, מיר טרעפן א חצי נזק ביי קרן תם, באצאלט מען עס דארטן מגופו, איז דא אויך מגופו. או דילמא מעליה משלם, מען באצאלט מעליה פון די נכסים באצאלט מען, דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה, מען טרעפט נישט דארט ווי די בהמה זאל מזיק זיין, ווי דער סדר איז. אז ס'איז ניט משונה און מען זאל באצאלן מגופו, דעריבער באצאלט מען דא אויך מגופו, דאס הייסט באצאלט מען מעליה. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הידוס אינו מועד, אין גמרא ווערט דערמאנט תרנגולים שהיו מהדסים, אז תרנגולים האבן מרקד געווען, געטאנצט, און געמאכט שאדן אינו מועד, ויש אומרים און אנדערע זאגן הרי זה מועד. הידוס סלקא דעתך, אויב דער תרנגול האט מהדס געווען און געמאכט שאדן איז דא א הוה אמינא אז ס'איז נישט קיין מועד, ס'דאס איז דאך אורחיה באצאלט מען דאך זיכער א גאנצן שאדן.

דאס וואס ער זאגט אינו מועד איז דער טייטש, ער האט נישט דעם דין ווי א מועד, נאר מיט אלע זאכן האט ער דעם דין ווי א תם, אזוי ווי ביי תם באצאלט מען מגופו איז דא אויך מגופו. ומאן דאמר מועד, און דער וועלכער לערנט הידוס איז א מועד, קסבר ער האלט מעלייה משלם. דאס וואס ער זאגט מועד, זאגט ער נישט לגבי אלעס, ס'איז דאך צרורות, נאר ער זאגט ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס ס'איז א מועד, לגבי וועלכע זאך אז ער באצאלט מעלייה. אבער צאלן צאלט ער האלב, נאר ער זאגט ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס ס'איז גלייך ווי א מועד וואס ער באצאלט מעלייה, זאגט די גמרא לא, ניין.

חררה ווערט אנגערופן א קיכל וואס דאס ווערט געבאקן אויף קוילן, איז דער כלב האט גענומען א קיכל און אויף דעם קיכל איז געווען קוילן, ער איז אריינגעגאנגען אין די בעקעריי, ס'איז דאך רשות הניזק, והלך לגדיש, ער האט גענומען אין מויל די קיכל און געגאנגען אין א גדיש ווי ס'איז דא תבואה, ואכל החררה. ר'האט אויפגעגעסן די קיכל והדליק את הגדיש, און ר'האט געמאכט, ס'איז געווען א פייער, יא, ס'איז געווען א קויל אויף דעם קיכל, על החררה משלם נזק שלם, אויף דעם קיכל באצאלט ער א גאנצן שאדן, ווייל דאס איז דאך שן, יש הנאה להזיקו, ועל הגדיש משלם חצי נזק, אויף דעם גדיש באצאלט ער א האלבן שאדן. מאי טעמא? פארוואס באצאלט ער אויפן גדיש א האלבן שאדן? די עצם מעשה פון נעמען א חררה דאס איז דאך ס'איז דאך נישט משונה'דיגע זאך, ס'איז דאך נישט קיין קרן. לאו מיינסטו דען נישט? משום דהוה ליה צרורות, דאס הייסט צרורות, ווייל דאס וואס דער גדיש ברענט דאס איז מכוחו, ער האט אויף די קיכל האט זיך אוועק די קויל האט זיך אוועק געלייגט אויף די תבואה און מכוחו טוט עס גיין און עס ברענט אויף א אנדערע ארט איז אויף דעם גדיש איז דאס צרורות ותנא עלה און מיר האבן געלערנט א ברייתא אויף דעם משלים חצי נזק מגופו דעם חצי נזק איז מען נישט גורס. ווייל דאס וואס מיר זאגן מען באצאלט מגופו איז דאס א איז נישט בלויז דער וואס ער לערנט חצי נזק, דער וועלכער לערנט מען באצאלט נזק שלם האלט אויך מגופו, איז מען גורס דער מהר"ם זאגט עס ותני עלה משלם מגופו, און דארט שטייט מען באצאלט מגופו, זעה איך דאך פון דעם אויך אז חצי נזק צרורות באצאלט מען מגופו. פרעגט די גמרא, ותסברא, ווי קאנסטו אזוי לערנען אז פארוואס באצאלט מען דא אויך א האלבן שאדן, דא רעדט זיך צרורות כאורחיה ווי דער שטייגער, נאר ווען צרורות באצאלט מען מגופו, ווי קאנסטו אזוי לערנען? לרב אלעזר נזק שלם, רב אלעזר זאגט דארט אין דער ברייתא. אז אויף דעם גדיש באצאלט מען א גאנצן שאדן מגופו מי אשכחן, פארוואס זאל מען באצאלן דעם גאנצן שאדן מגופו? קודם כל וואס איז די סברא פון רב אלעזר אז מען באצאלט א גאנצן שאדן? אויב איך זאג דארט רעדט זיך ווי ביי צרורות, וועל איך זאגן אז רב אלעזר האלט אזוי ווי סומכוס, וואס סומכוס האלט אז צרורות באצאלט א נזק שלם, אבער לויט סומכוס'ן איז דאך נישטא קיין שום הוה אמינא צו זאגן אז מ'זאל באצאלן מגופו, לויט סומכוס'ן איז דאך דאס ווי רגל, און רגל באצאלט דאך שטענדיג מעליה, לויט די רבנן, וואס די רבנן לערנען. אז מען באצאלט א האלבן שאדן, איז דא א סברא צו זאגן, מען טרעפט נאך ערגעץ א האלבן שאדן ביי קרן תם, אזוי ווי דארטן מגופו, אז דא אויך מגופו, אבער לויט סומכוס'ן, איז דאך נישטא קיין שום הוה אמינא אזוי צו זאגן. אלא דארף איך דא לערנען דא אזוי א פשט. ריכטיג. דא איז דאך זיכער צרורות, ווייל דאס וואס דער גאנצע גדיש ווערט פארברענט, דאס קומט דאך מכוחו. און איך וועל יעצט איינלערנען אז ביידע האלטן בשמחות, סיי רב אלעזר וואס ער זאגט נזק שלם, סיי די רבנן, ביידע האלטן ווי סומכוס אז צרורות באצאלט אימער דעם נזק שלם.

דער כלב האט גענומען אין מויל אריין די גחלת און עס אוועקגעווארפן, איז דאך דאס א שינוי, און אויב דאס איז א שינוי איז עס קרן, איז עס אויב דו האלטסט ווי סומכוס עקזיסטירט דאך נישט קיין צרורות, איז דאך שטענדיג דא א גאנצע שאדן, נאר דא אז ס'איז געוועזן דורך א שינוי. און אויב ס'איז געוועזן א שינוי, זאגט דער תנא קמא, מ'באצאלט חצי נזק אזוי ווי קרן. איי אויב אזוי וואס איז די סברה פון רב לוזר'ן וואס מען באצאלט א גאנצן שאדן? ורב לוזר סבר לה כרב טרפון, און רב לוזר האלט ווי רב טרפון, דאמר וואס ער זאגט, משונה קרן, קרן, ווייל עס איז משונה, בחצר הניזק נזק שלם משלם באצאלט מען א גאנצן שאדן כאטש עס איז רש"י טייטשט אזוי ווייל עס איז משונה כאטש מען באצאלט א גאנצן שאדן דאך באצאלט מען מגופו. משונה קרן בחצר הניזק מגופו משלם זאגט ער אויף א אנדערע ארט, ממילא ווי קומט יעצט אויס לויט דער אוקימתא? לויט דער אוקימתא איז גארנישט נישט קיין מחלוקת דא ביי צרורות, ווייל סיי רב לאזאר סיי ווי די רבנים ביידע האלטן אזוי ווי סומכוס אז צרורות באצאלט א גאנצן שאדן, נאר דא רעדט זיך א שינוי איז לויט ביידע דאס וועלכע איז קרן. נאר דערויף קריגט מען זיך קרן בחצר הניזק, צי מ'באצאל צי זאג איך ווי רב טרפון מ'באצאלט נזק שלם צי חצי נזק, האט דאך די גמרא דאס אויך געזאגט אז איך מוז אזוי זאגן, איך מוז זאגן אז דא רעדט זיך קרן דורך שינוי, איך קען נישט זאגן אז רב לאזאר'ס טעם איז ווייל ער האלט ווי סומכוס צרורות נזק שלום משלם און ס'רעדט זיך כאורחיה, ווייל אויב ס'זאל זיך רעדן כאורחיה איז דאך א זיכערע זאך אז מ'באצאלט מעליה, האט דאך די גמרא אויפגעטון מיט דעם ותסברא אז איך מוז זאגן אז ס'רעדט זיך דא על ידי שינוי, זאגט די גמרא ולא היא איך מוז נישט איינלערנען אז דא רעדט זיך על ידי שינוי. דאס הייסט אזוי, די בעיא קען איך זיך טאקע נישט פושט זיין, כ'על זיך וועלן פושט זיין וועל איך זאגן אז דא רעדט זיך ביידע האלטן ווי סומכוס און דא רעדט זיך אז ס'איז געווען א שינוי. נאר דעם הכרח וואס דו ווילסט זאגן אז איך מוז זאגן דא רעדט זיך על ידי שינוי, ס'איז נישט אזוי. מאי טעמא מוקמת לה כרב טרפון? פארוואס ווילסטו זאגן אז דא רעדט זיך קרן מיט א שינוי און דו לערנסט עס איין ווי רב טרפון? משום נזק שלם, ווייל ער אויב כ'זאל זאגן דא רעדט זיך כאורחיה, און אויב עס איז כאורחיה, טרעפט מען קיין ארט נישט אז נזק דארטן ווי ס'איז אורחיה און מ'באצאלט א נזק שלם זאל מען באצאלן מגופו, די זאך צווינגט דיר איינצולערנען אז ס'רעדט זיך על ידי שינוי. רב אלעזר סבר כסומכוס, רב אלעזר האלט ווי סומכוס, דאמר וואס ער האלט צרורות נזק שלם משלם, ס'רעדט זיך ביי צרורות כאורחיה, און די רבנן האלטן באצאלט חצי נזק און מגופו, און רב אלעזר האלט ווי סומכוס וואס ער זאגט צרורות נזק שלם משלם. איי, בלייבט דאך א שאלה, פארוואס זיי זאלן מיר באצאלן מגופו?
וסבר לה כרב יהודה, ער האלט ווי רב יהודה, דאמר וואס רב יהודה האלט, צד תמות במקומה עומדת, רב יהודה האלט אזוי, א תם באצאלט א האלבן שאדן, ווען דער שור ווערט א מועד באצאלט ער א גאנצן שאדן, זאגט רב יהודה אזוי, די די האלבן שאדן וואס ר'האט פריער באצאלט באצאלט ער ווידער, נאר ווען ער ווערט א מועד קומט צו נאך א האלבער שאדן, וואס טוט מען דאס אויף, אזוי האט צו זאגן. אז איין האלבן שאדן באצאלט ער מגופו, און דעם אנדער האלבן שאדן באצאלט ער מעליה, זעסטו דאך אז ס'איז דא א גאנצער שאדן, און דאך איז דא דערינען מגופו אויף וועלכן אויף א האלבן שאדן וועל איך דא אויך זאגן וכי קתני מגופו, דאס וואס רב אלעזר זאגט אז מ'באצאלט מגופו מיינט מען נישט אז מ'באצאלט מגופו דעם גאנצן שאדן, נאר דאס וואס דא אויך שטייט מגופו אצד תמות, א העלפט באצאלט מען מגופו. אמר ליה רב סמא בריה דרב אשי לרבינא. האט ער איהם אזוי אפגעפרעגט, לאמיר נאר געבן א קוק ביי שן ורגל, ווי פאסט זיך דארט צו זאגן צד תמות במקומה עומדת? ס'קיינמאל נישט געווען קיין תם, ס'איז א מועד פון אנפאנג, שן ורגל איז דאך זיכערע זאך לויט ר' יהודה'ן אויכעט, אז דעם נזק שלם באצאלט מען דעם גאנצן מעליה. אימר דשמעת ליה לרב יהודה, ווען זאגט רב יהודה צד תמות במקומה עומדת און א חצי נזק פון צד תמות באצאלט מען מגופו, ווען האט עס רב יהודה געזאגט? בתם ונעשה מועד, ער איז פריער געווען א תם. און נאכהער איז ער געווארן א מועד, זאגט ר' יהודה, דער דין פון תם בלייבט ווידער, און דער זעלבער דין ווי פריער א האלבן שאדן מגופו דאס איז ווידער, נאר וואס דען, ביי א מועד קומט צו נאך א האלבן שאדן, אבער ביי מועד מתחילתו, אז דו לערנסט דא איין אז דא רעדט זיך ביי צרורות כי אורחיה, און צרורות כי אורחיה איז דאך מועד מתחילתו, מי שמעת ליה, האסטו דען געהערט דאס א? ס'איז דאך קיינמאל נישט געווען קיין תם אז איך זאל זאגן צד תמות במקומה עומדת, ממילא קומט יעצט אויס אז איך קען נישט זאגן אז דא א רעדט זיך א צרורות כי אורחיה, ווייל אויב ס'זאל זיך רעדן צרורות כי אורחיה

אויב דו ווילסט עס איינלערנען אז דא רעדט זיך צרורות כי אורחיה קען איך עס איינלערנען, נאר אין אזא'ן סארט אופן. כי קאמר ר' אלעזר נזק שלם, דאס וואס ר' אלעזר זאגט מען באצאלט נזק שלם, כגון דאייעד. דא רעדט זיך אזוי אז די ס'איז געוועזן על ידי שינוי אין אנפאנג, און דריי מאל האט די בהמה געטון אזוי אט די זאך, איז עס געווארן שפעטער א מועד, וועל איך יעצט איינלערנען, ביידע האלטן ווי די רבנן אז צרורות באצאלט מען א חצי נזק. נאר דא אויך אז ס'איז געוועזן א שינוי און ס'איז געווארן שפעטער א מועד, זאגן די רבנן לער- ובהא קמיפלגי, די מחלוקת איז אין דער זאך. מר סבר יש העדאה לצרורות און מר סבר אין העדאה לצרורות, די רבנן זאגן כאטש זי האט עס געטון דריי מאל, שטענדיג צרורות איז דאך א מועד, דאך באצאלט מען א האלבן שאדן, איז דא אויך נאר א האלבן שאדן. ווייל ס'איז נישט הארבער ווען ס'איז געווארן שפעטער א מועד, ווי ס'איז מועד מתחילתו, און ווי באצאלט מען דעם האלבן שאדן? מגופו. רב אלעזר האלט. טאקע סתם צרורות כי אורחיה באצאלט מען א האלבן שאדן, אבער דעמאלט אוואו די צרורות איז געווען על ידי שינוי, און דעמאלט איז עס נישט קיין תולדה פון רגל, נאר דעמאלט ווערט עס א תולדה פון קרן, און ביי קרן איז דאך דא א דין אז מען ווערט א מועד, דעריבער זאגט ער אז יש להם זיי ווערן א מועד און מען דארף באצאלן א גאנצן שאדן, און פאר וואס באצאלט מען דעם גאנצן שאדן? א חצי נזק באצאלט מען מגופו, ווייל ער האלט ווי רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט צד תמות במקומה עומדת. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, איך מוז עס נישט גיין איינלערנען, ווי דו זאגסט א הכרח ותסברא אז איך מוז זאגן אז דא רעדט זיך ביידע האלטן ווי סומכוס און זיי קריגן זיך קרן על ידי שינוי בחצר הניזק אין די מחלוקת פון רבי טרפון מיט די רבנן, ניין, ס'קען זיך רעדן ביי די יעצטיגע מעשה איז עס שוין געווען צרורות כאורחיה.

אויב מ'האט משנה געווען אין די צרורות, מ'האט עס געמאכט דורך א שינוי, און מ'האט עס געמאכט דריי מאל, צי זאגן מיר יש העדאה לצרורות? האט רבא געקלערט, אויב די ווען א בהמה גייט און גייענדיגערהייט געפאלן צרורות, דאס איז כאורחיה, איז א תולדה פון רגל, און די הלכה למשה מסיני, מ'באצאלט א האלבן שאדן. ווי וועט זיין די בהמה האט געווארפן שטיינדלעך דורך א אופן פון א שינוי, נישט גייענדיגערהייט, זי האט עס מבעט געווען, זי איז געווען כוונתה להזיק, האט רבא געקלערט צי זאגן מיר ווייל עס איז על ידי שינוי האט עס נישט דעם דין ווי צרורות פון רגל, נאר ס'האט א דין פון קרן, ממילא אז ס'ווערט א מועד אז ס'האט דריי מאל געטון די זעלבע זאך באצאלט מען א גאנצן שאדן, ווען איז דא די הלכה פון צרורות, דאס איז נאר גערעדט געווארן אויף כאורחיה אדער ניין? אין העדאה לצרורות, ביי צרורות איז נישטא די דין פון העדאה אפילו דעמאלט ווען זיי זענען על ידי שינוי, איז ווען מען האט עס געמאכט דריי מאל איז עס כאורחיה, און ווי שטענדיג צרורות כאורחיה באצאלט מען א האלבן שאדן, אזוי האט רבא געפרעגט, איז זאל ער זיך דאס פושט זיין, אי לרבנן אין העדאה לצרורות, ווייל דו זאגסט דאך דא ביי כלב שנטל חררה איז געווען ער האט עס געמאכט על ידי שינוי, און דאך זאגן מיר ער האט עס געטאן דריי מאל, דאך לערנען די רבנן מען באצאלט אויפן גדיש א האלבן שאדן, ווייל אין העדאה אי לרבי אלעזר יש העדאה לצרורות, רבי אלעזר לערנט יש העדאה לצרורות. זאגט די גמרא, אמר לך רבא, רבא וועט דיר ענטפערן אזוי. וואס מיינט א אינווענדיגע וואך? רבא וועט דיר אזוי ענטפערן, כי מיבעי לי לדידי, מיין שאלה וואס איך האב געפרעגט, צרורות על ידי שינוי, צו הייסט עס קרן צו נישט,

אויב ס'צרורות כאורחיה באצאלט מען א גאנצן שאדן, וטעמא מאי אמור רבנן חצי נזק, פארוואס האבן די רבנן געזאגט אז אויף דעם גדיש באצאלט מען נאר א האלבן שאדן? דשני אז דאס וואס האט אוועקגעווארפן די גחלת אויף דעם גדיש איז געוועזן דורך א שינוי. ולא אייעד, ווי איך האב פריער איינגעלערנט אין גמרא, ווי ותסברא, אז דא רעדט זיך אז ביידע האלטן ווי סומכוס, איז דאך נישטא קיין דין פון צרורות, איז דאך צרורות א גאנצע שאדן, נאר דא איז עס געווען על ידי שינוי, און אויב ס'איז על ידי שינוי איז דאס נישט, איז דאך דאס זיכער קרן, איז דאך גוט פארוואס די רבנן זאגן. א האלבן שאדן, קרן תם באצאלט א האלבן שאדן, און רב אלעזר האלט אזוי ווי רב טרפון, וואס רב טרפון לערנט אז קרן בחצר הניזוק באצאלט א נזק שלם, דעריבער זאגט ער נזק שלם. דאס הייסט דעריבער האט רבא די שאלה זיינע, ווייל ער זאגט אז דא די משנה צו די ברייתא די ותני עלה דאס גייט ביידע האלטן ווי סומכוס, פרעגט די גמרא ווי קען איך זאגן אז רב אלעזר האלט ווי רב טרפון מען באצאלט א גאנצן שאדן און דאך באצאלט מען דעם גאנצן שאדן מגופו,

נזק שלם, באצאלט מען דאך דעם נזק שלם מעליה. זאגט די גמרא אין יא, רב טרפון זאגט אז דעם נזק שלם באצאלט מען מגופו. פארוואס? מהיכא מייתי לה, פון וואנען ווייסט רב טרפון אז קרן בחצר הניזוק א תם באצאלט א גאנצן שאדן? ער לערנט עס אפ מקרן ברשות הרבים. ס'גייט דא ווייטער א משנה אין דף כ"ה, ער מאכט אזוין קל וחומר. גיב א קוק וועלכע זאך איז הארבער, רשות הרבים צו חצר הניזוק? חצר הניזוק איז הארבער, פון ווי זעסטו? פון שן ורגל, שן ורגל איז פטור אין רשות הרבים און אין חצר הניזוק באצאלט מען א גאנצן שאדן, הייסט עס אז חצר הניזוק איז הארבער, קרן וואס אויף דעם לייכטערן ארט באצאלט עס א האלבן שאדן, איז דאך אוודאי און אוודאי אז ס'וועט באצאלן חצר הניזוק נישט ערגער ווי שן ורגל א גאנצן שאדן. ס'איז דאך דא א צווייטער אופן ווי איך מאכן קל וחומר, איך קען מאכן קל וחומר קרן פון שן ורגל, וועלכע זאך איז הארבער קרן צו שן ורגל? גיב א קוק, קרן איז הארבער, ווי אזוי? אין רשות הרבים איז שן ורגל פוטר און קרן איז חייב, זעסטו דאך אז קרן איז הארבער ווי שן ורגל, און אז שן ורגל באצאלט בחצר הניזוק א גאנצן שאדן, איז קרן וואס איז הארבער. דארף מען דאך אוודאי און אוודאי באצאלן א גאנצן שאדן, אבער וויאזוי מוז איך צוקומען צו דעם קל וחומר? מוז איך דאך צוקומען איך לערן עס אפ פון קרן, ווען נישט וואס איך האב דעם דין אז קרן וואלט איך דאך נישט געקאנט אויפווייזן אז אז קרן ברשות הרבים ווען איך זאל דאס נישט האבן קען איך דאך נישט אויפווייזן אז קרן איז הארבער פון שן ורגל. איז אויב ער לערנט עס אפ פון קרן ברשות הרבים, דיו לבא מן הדין איז גענוג די דיע זאך וואס איך לערן אפ פון קל וחומר, דאס הייסט, קרן תם בחצר הניזוק להיות כנידון זאל האבן דעם דין ווי קרן ברשות הרבים מגופו, ווייל איך קען דאך נישט מאכן דעם קל וחומר, איך מוז דאך צוקומען צו קרן ברשות הרבים, דאס ווייזט מיר אויף אז קרן איז הארבער. פרעגט די גמרא ורב טרפון לית ליה דיו, איך מוז דאך זאגן אז רב טרפון האלט נישט קיין דיו, דיו די טייטש אזוי, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, אז דיע זאך וואס איך גיי אפלערנען, דיע זאך קען נישט זיין הארבער ווי יענע זאך. איז ממילא האב איך געזאגט, איך זאג דיו, אזוי ווי קרן רשות הרבים איז מגופו, אזוי איז ביי תם בחצר הניזוק כאטש א גאנצן שאדן איז אויך מגופו. פרעגט אויף דעם די גמרא האלט דאך נישט קיין דיו, ווייל אויב ער זאל נישט אויב ער זאל יא האלטן דיו וואלט איך געזאגט אז מען באצאלט בחצר הניזוק נאר א האלבן שאדן וואלט דאס געווען גלייך צו קרן רשות הרבים. ענטפערט די גמרא, כי לית ליה דיו, ווען האלט נישט רב טרפון דיו, היכא דמפריך קל וחומר, אויב כ'וועל זאגן דיו וועט ווערן אפגעפרעגט דער קל וחומר, אז איך וועל זאגן דיו אז ער באצאלט נאר העלפט, האט דאך דער קל וחומר גארנישט ניט אפגעטאן, ווייל פון א פסוק ווייס איך דאך אויכעט אז ברשות הניזוק באצאלט מען א האלבן שאדן, ווייל אין פסוק שטייט דאך סתם, עס ווערט דאך נישט דערמאנט רשות הרבים. דעריבער זאגן מיר אז דו'סט זאגן דיו וועט נישט זיין קיין קל וחומר, זאגט מען נישט קיין דיו, אבער היכא דלא מיפרך קל וחומר, דא אבער ביי אונז וועט דאך נישט ווערן אפגעפרעגט דער קל וחומר, ווייל דער קל וחומר וועט מיר אויפטון אויף וועלכע זאך אז מען באצאלט נזק שלם, און דער דיו וועט מיר אויפטון אז מען באצאלט מגופו. אית ליה דיו, דא האלט ער יא דיו. תוספות פרעגט דא איינפאך, לאמיר זאגן פארקערט, אז דער קל וחומר זאל איך ניצן אויף לשלם מעליה, און דער דיו זאל איך ניצן אויף חצי נזק, איז תוספות מסביר אזוי, ווען איך זאג דעם דיו לגבי דעם דין מגופו, איז פון דעם חצי נזק פון רשות הרבים בין איך גארנישט ניט משנה פון דעם וואס איז געווען פריער, נאר כ'בין מוסיף אויף אים נאך א האלבן שאדן. אבער אויב איך וועל גיין זאגן דעם דיו אויף חצי נזק, נאר וואס דען וועל איך מאכן דעם קל וחומר מעליה, טו איך דאך אינגאנצן אויסרייסן דעם חצי נזק פון רשות הרבים. און וואס מער איך קען מאכן ווינציגער דער קל וחומר און מער מקיים זיין דיו, דארף איך זיך באמיען דאס צו טון. ווי מיר האבן געלערנט פשט אין גמרא, די שאלה פון רבא'ן, יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות, איז די שאלה אויב צו צרורות על ידי שינוי, צי זאגן מיר יש העדאה.

אויב ס'מועד מתחילתו, איז נישט דא שייך צו זאגן צד תמות במקומה עומדת, ווייל ס'איז דאך קיינמאל נישט געווען קיין צד תמות. דעריבער גייט די גמרא איינלערנען אז ס'איז שני ואייעד. זו גירסת הקונטרס, אזוי לערנט רשי, ומפרש, און רשי לערנט, כיוון דאייעד

און מדקתני דמשלם מגופו אויף דער משנה כלב שנטל חררה וואס די רבנן זאגן מען באצאלט א האלבן שאדן האבן מיר געלערנט אויף דער אין דער ברייתא אז מ'באצאלט מגופו אלמא דצרורות כי אורחיה נמי מגופו אז צרורות כי אורחיה איז אויכעט מגופו ווייל נאך די דריי מאל ווערט דאך עס צרורות כי אורחיה און דאך באצאלט מגופו. ותיפשוט דרבא, אויב מיר לערנען אזוי יא, וועל איך זיך פושט זיין די שאלה וואס רבא האט געפרעגט, אז צרורות מגופו משלם, זאגט תוספות וקשה, ס'מיר שווער, דהיכי פשטא דרבא, ווי קען איך זיך פושט זיין רבא'ס שאלה וואס רבא האט געקלערט בצרורות,

דער עצם אופן ווי זי איז מזיק מיט די צרורות איז א שינוי, למשל יעדן מאל איז זי מזיק דורך דעם וואס זי טוט בועט זיין מיט דעם פוס און ווארפן צרורות, אף על גב דאייעד, אפילו זי ווערט א מועד משלם מגופו, דצד תמות במקומה עומדת, אזוי ווי פריער איידער זי איז געווארן א מועד. איז געווען מגופו ווייל ס'איז געווען על ידי שינוי יעצט אויכעט בלייבט עס במקומה עומדת ואין לומר איך קען נישט לערנען דאין הכי נמי דלא אתי למיפשט בעיא דרבא כ'וויל זיך נישט פושט זיין די בעיה אלא בא לומר איך וויל זאגן שיש ליישב הברייתא בענין אחר כ'קען איינלערנען די ברייתא אין אנדערע אופן. קען איך אזוי אויך נישט זאגן דאין זה סוגיית הש"ס, דאס איז נישט די סדר פון גמרא. אבער אין אמת'ן דא אויף ביי אונז אין רש"י דיבור המתחיל ולא היא זאגט רש"י בפירוש אז דאס וואס די גמרא זאגט ולא היא איז נישט די טייטש אז איך וויל זיך פושט זיין די שאלה, נאר איך זאג אזוי, דו האסט זיך געוואלט א ראיה ברענגען איך מוז זאגן עס רעדט זיך על ידי שינוי, זאג איך דיר כ'מוז נישט אזוי עס זאגן, פושט זיין די שאלה קען איך נישט, ווייל דו קענסט מיר מדחה זיין צו זאגן אז ס'רעדט זיך על ידי שינוי, אבער א ראיה ברענגען אז ס'איז אזוי קען מען נישט, אבער תוספות זאגט דאס איז נישט די סוגיית הש"ס. ווייל סיי ווי קען איך זיך גארנישט נישט פושט זיין, וואס האב איך פון דעם אויב איך קען איינלערנען נאך א פשט? ונראה כגרסא דגרס אלא כגון דאייעד. תוספות געפעלט אזוי ווי די גרסא כגון דאייעד, און ביי אונז אין גמרא שטייט טאקע כגון דאייעד. און עס רעדט זיך נישט בצרורות על ידי שינוי. ולעולם מצי למיפשט בעיין, כ'וועל עס פושט זיין די שאלה, ולא תקשי מידי, כ'וועל נישט האבן קיין קשיא, דרבי אלעזר, ווי קומט עס וואס מען באצאלט א גאנצן שאדן צרורות כאורחיה, און דאך זאגט רבי אלעזר מען באצאלט עס מגופו? דלא פליגי בפלוגתא דסומכוס ורבנן, נישט די מחלוקת איז ווי כ'האב געוואלט פריער אריינלערנען אז זיי קריגן זיך אין סומכוס און רבנן, אז רב אלעזר האלט ווי סומכוס, לא בדשנה כדאמרינן, נישט די מחלוקת איז אז ס'איז געוועזן שנה על ידי שינוי, און דאס הייסט אלע האלטן ווי סומכוס אז כוחו כגופו, אז אויף צרורות צאלט מען א גאנצן שדכן, נאר די מח ו, ממילא אז ס'איז שנה איז דאס קרן. און וואס איז דער טעם וואס רב אלעזר זאגט א גאנצן שדכן? ובפלוגתא דרב טרפון ורבנן, און זיי קריגן זיך אין די מחלוקת פון רב טרפון מיט רבנן, רב אלעזר האלט ווי רב טרפון אז משונה קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם, איז נישט אזוי.

והשתא, אויב כ'וועל זאגן עס רעדט זיך צרורות כי אורחייהו נינהו, פשוט בעיא דרבא קען איך זיך שוין פושט זיין די שאלה, דיש העדאה לצרורות, דאיירי וואס דאס רעדט זיך בצרורות כי אורחייהו איז שוין גוט וואס די גמרא זאגט. אויב ווידער אז דו זאגסט מ'קריגט זיך צו יש העדאה לצרורות צו אין העדאה לצרורות, ביי וועלכע צרורות? ביי צרורות כי אורחייהו? זיי זיך פושט רבא'ס שאלה, וואס ער קלערט צו יש העדאה לצרורות, און ווען איז זיין שאלה? ביי צרורות כי אורחייהו. והכי משמע, אזוי ווייזט אויס ס'לשון גמרא, מד אז רבא רעדט זיך, רבא'ס שאלה איז געוועזן ביי צרורות כי אורחייהו. ווייטער ברענגט זיך די גמרא אראפ די שאלה פון רבא, יש העדאה או אין העדאה, מדקאמר זאגט דארט די גמרא או דילמא תולדה דרגל הוא, וואס איז די סברא צו זאגן אין העדאה לצרורות, ווייל ס'איז תולדה דרגל, משמע ווייזט אויס דאיירי בלא שינוי אז דארט רעדט זיך אז די צרורות איז געוועזן אן א שינוי, וכן מדמייתי עלה הידוס אינו מועד דלכאורה מייתי לה לעיל, די גמרא וויל זיך פושט זיין יש העדאה צו אין העדאה פון דעם וואס מיר האבן געלערנט אין א ברייתא הידוס וואס אינו מועד, ויש אומרים הרי זה מועד, וויל איך איינלערנען אז ס'רעדט זיך ס'איז געווען דריי מאל, און די יש אומרים האלטן אין הדעה לצ ח יש הדעה לצ ח און דער תנא קמא האלט אין הדעה לצ ח אין נפחי ר דף י ז עמוד ב סוף עמוד האט די גמרא אראפ געברענגט הידוס אינו מיעוט ויש אומרים בארי זה מיעוט אלעס כיורכי ווייל עס ווייזט דאך אויס אז ס'איז א סדר פון הידוס ס'איז אויך על הידוס, דער סדר פון תרנגולים איז על הידוס, און איך וויל זיך נישט פושט זיין פון הידוס, הייסט עס אז רבא רעדט זיך בצרורות כאורחיה, דארט איז די שאלה. ותימה, פרעגט תוספות א קשיא, דלקמן מוכח דמיירי על ידי שינוי, ווייטער ווייזט אויס אז די שאלה פון רבא'ן איז

רבא פרעגט יש העדאה, מכלל אז רבא פרעגט די שאלה צו יש העדאה, מוז איך דאך זאגן דאין שינוי. פירוש דאי יש שינוי, אויב איך וויל זאגן ביי א שינוי צאלט מען א פערטל פון שאדן, היכי אתא מרביע נזק לנזק שלם, ווי קומט מען פון א פערטל שאדן צו א גאנצן שאדן? זע איך דאך דארטן אז רבא'ס שאלה איז געווען צרורות על ידי שינוי, מען מאכט עס דריי מאל צו יש העדאה צו אין העדאה, וכן לקמן פריך, והא משונה הוא. ווייטער פרעגט די גמרא. והא משונה הוא, די גמרא האט זיך געוואלט פושט זיין פון בהמה שהטילה גללים לעיסה, וואס דאס איז צרורות, רבי יהודה אומר משלם נזק שלם, רבי אלעזר אומר חצי נזק, האט די גמרא געוואלט איינלערנען אז עס רעדט זיך כגון דעבד תלתא זימני, און די מחלוקת איז, רבי אלעזר וואס ער זאגט חצי נזק ער האלט אין העדאה, און רבי יהודה וואס ער זאגט משלם נזק שלם ווייל ער האלט יש העדאה. נאכער זאגט די גמרא עס איז נישט קיין ראיה צו דעם דין אז מען קריגט זיך צו יש העדאה צו אין העדאה, נאר זיי קריגן זיך אין די מחלוקת פון סומכוס מיט די רבנן. רב אלעזר וואס ער זאגט חצי נזק האלט ווי די רבנן, און רבי יהודה האלט ווי סומכוס. פרעגט נאכער די גמרא והא משונה הוא. ווי קענסטו זאגן אז מען קריגט זיך אין די מחלוקת פון סומכוס מיט די רבנן? משמע ווייזט דארט אויס דאי הוה מוקי פלוגתייהו בהעדאה ניחא. אויב כ'זאל איינלערנען די מחלוקת, דאס וואס רב אלעזר מיט רב יודא קריגן זיך צו משלם נזק שלם צו חצי נזק איז צו איך זאג יש העדאה לצרורות צו נישט, ניחא, וואלט יא געווען גוט, משמע ווייזט דאך אויס דבעיא דרבא על ידי שינוי, אז דאס וואס רבא פרעגט יש העדאה איז זיין שאלה על ידי שינוי. ענטפערט תוספות, אז רבא'ס שאלה איז סיי בצרורות כאורחיה סיי בצרורות על ידי שינוי, צו יש העדאה צו אין העדאה. און דאס וואס רש"י פרעגט אויף דעם פשט, איך קען נישט זאגן זאגט דער רש"י די שאלה איז כאורחיה, ווייל דער ענין פון העדאה קען נישט זיין כי אורחיה, וואס איז די חילוק פון ערשטן מאל ביז דעם פערדן מאל? זאגט תוספות ס'איז נישט קיין קשיא, אויב ס'איז די תורה האט עס צוגעגליכן צו קרן בחצי נזק, האט עס א דין ווי קרן, אז די פערדע מאל זאגן מיר יש העדאה און מען באצאלט א גאנצן שאדן. רש"י.